א גוטן ערב שבת קודש פרשת וארא. כ'מאך א שטיקל עמורדזשענסי, כ'האב געזאגט פאריגע וואך און פאר צוויי וואכן אז איך גיי ארויפשטעלן א מעשה באריכות וואס איז געשעהן אין תשמ"ב וואס סרול האגער המצרי האט געוואלט מטמא זיין אן ערליכן חתן, דער חתן איז אריינגעקומען צו אים און ער האט אים געזאגט אז ער איז געווארן א חתן, ער גייט חתונה האבן, ער וויל, ער הערט אז די רב געבט שיעורים וויאזוי מען פירט זיך אויף אינדערהיים און וויאזוי מען האט וואוילע קינדער, האט אים די רב געפרעגט, איך וויל דיך פרעגן א שאלה, דו ווילסט איך זאל עס דיר מסביר זיין אבער דו ווילסט איך זאל עס דיר ווייזן, ווייל אז דו ווילסט וועל איך עס דיר ווייזן. יענער האט זיך זייער דערשראקן, דאס איז א רב? האט ער געזאגט ניין ניין ניין ווייז מיר גארנישט און זיי געזונט. יעצט דער רב, ביי אים איז דאס געווען א מורא'דיגער דורכפאל. קומט א מענטש, א וויזשניצער חסיד, ער האט נישט געלערנט אין מאנסי, און ער גייט אים זאגן איך גיי דיר ווייזן, ווען איך האב אים געזאגט אז די אלע וואס זיי הייבן זיך אן מיט א פיי זייער נאמען, די אלע שרייען אז ס'איז אמת, פראנצויז גייט ארום שרייען זיכער, סרול האט מיט מיר געפאטשקעט. און די אנדערע זאגן אויכעט אויס דעם אמת. אנדערע צוויי פייען. און דער רייש וואס ס'ענדלט צו ראזענבערג אבער ס'איז נישט ראזענבערג זאגט אויכעט ער האט מיט אים געפאטשקעט. און די פרוי מיטן הויט יאפעך צו נעבעך א וויקטעם וואס דארף איך איר פארשעמען? ס'א שאנדע. בקיצור זאגט מיר יענער איך בין מסכים זאלסט עס ארויפלייגן ער האט עס מיר אריינגעזאגט אין א טעיפ און איך קען יענעם. האט זיך אנגעהויבן יעצט דא קודם כל די גוט מאכערס, קוים כאפט מיך איין רב, איכעל רעדן מיטן רב, לייג עס נישט ארויף, און איכעל זען ער זאל דיך איבערבעטן און ער זאל, זאג איך אים ר' איד, ר' איד, קויף מיך נישט מיט די אלע גארבידזש, איך דארף נישט ער זאל מיך איבערבעטן, זיין נאמען איז אזוי אראפ צו שאנדע, אז ממש עס איז, גאנץ וויזשניץ רופט אים שוין סרול האגער המצרי, סאו איך דארף נישט ער זאל מיך איבערבעטן. ס'איז דא צוויי וועגן וויאזוי מ'באלאנסד א סקעיל. א סקעיל וואס ס'גייט זייער שווער אויף איין זייט קען מען אדער אראפנעמען די וואג אדער ארויפלייגן אויף די אנדערע זייט גענוג וואג ס'זאל עס איבערוועגן. איך האב די רבנים געשטעלט אויפן פלאץ. אוי ס'איז א שאנדע היינט דאס ווארט רב. א רב האט מיר געזאגט. כ'האב מיך יעצט געוואלט משדך זיין מיט א רב. כ'האב געהערט אז דו האסט געזאגט ער איז געווען א מנוול. כ'האב מיך נאכגעפרעגט און ליידער ביסטו גערעכט און כ'דאנק דיר. סאו איך דארף נישט די גוט מאכער זיי הייבן שוין אן און נאכדעם וועט מען לויפן צו טשארלס היינס און מ'וועט זאגן הי ער האט געוואלט עקסטארטן געלט נחום ראזענבערג האט געוואלט עקסטארטן איך דארף פון דיר גארנישט סרול האגער המצרי דו וועסט באצאלן פאר דעם דו מיט דיין גאנצן הויזגעזינד וועסט באצאלן פאר דעם אלעם שייגעצ'דיג וואס האט האסט געטון איך דארף נישט זאלסט אראפנעמען דעם חרם איך האב געזאגט יעצט פאר א איד ווערי פראוד און ברעיוו טאמער דו ווילסטו מיך נישט ווייל ס'איז דא א חרם וויל איך דיך אויך נישט ווייל די אלע וואס זענען ברוגז אויף מיר די זענען מנוולים א כאפטע חזירים דעטס אלל וואט יו אר סאו בקיצור דאס איז געווען די מיני גוטמאכערס נאכדעם געקומען אנדערע און זיי האבן געסטראשעט זיינע קינדער. האבן געזאגט זאלסט וויסן דיין טאטע האט טאקע א שידוך געטון מיט די קינדער אבער די אייניקלעך וועלן גיין אין דר'ערד און זיי האבן אנגעהויבן צו סטראשען מיט אהער מיט אהין קאלט מיך אפ דער מענטש אז ער האט א שטיקל פראבלעם ס'איז אמת אבער זײ האָבן אָנגעהױבן צו סטראַשען, װײַל סרול האָגער המצרי װײס װער איך בין, כאָטשיק ס'איז געשען אין תּשמ״ב, און גראַדע תּשמ״ב איז שױן סרול געװען מסתּם דרײַסיק יאָר אַלט, יאָ, צו װיפֿל? און ער האָט שױן חתונה געהאַט, און דאָס װאָס ער פֿאַרקױפֿט יעדן אַז ער האָט אַ קראַנקע פֿרױ, דאָס האָט ער זי מסתּם קראַנק געמאַכט, אַז ער איז געװען ביזי מיט בחורים, זי האָט עס געהערט, געטן האָט ער זיך נישט געװאָלט, איז זי שױן געפֿאָרן מיט דעם משוגענעם חזר. עניװעי. זאגט מיר יענער ער בעט מיך איך זאל עס נישט ארויפלייגן געהעריג אזוי ווי זיין שטימע איך זאל פארדרייען די שטימע זאג איך לאמיך דיר זאגן אויב צו פארדרייען א שטימע קען איך דאך אריינזאגן וואס איך וויל איך קען מאכן א פרויענישע שטימע און אריינזאגן וואס איך וויל נאנאנאנאנאנא דאס איז נישט ביי נחום ראזענבערג איך בין נישט די אלטע סאקמער אזיאטישע מארמאראשע פערד זיי האבן זיך אזוי געשלאגן אלע יארן און קוק ווי זיי זענען אנגעקומען אין ערגעץ נישט זענען אנגעקומען אז זיי דארפן מאכן א פראטעסט און זיי פארטראגן זיך נישט און יעדער גייט עקסטער, זאגט די גאווערמענט אוו איזריעל גייטס אלע אין בוידעם, מאכטס וויפיל פראטעסטס עטס ווילט, זיי לאכן פון ענק, זיי האבן ערלעדיגט אז די גויאישע חגאות זאל מען נישט מאכן, מען טוט עס מאכן אין דזשעניוערי, די רבנים זענען שוין ארויסגעפלויגן, זיי מוזן צוריק פליען, זיי פליען ס'וועט זיין א מחאה, עניוועי, איז למעשה זאג איך יענעם אזוי, דו ווילסט נישט דיין נאמען, איך האב דאך שוין דעם טעיפ האב איך דאך, איך קען טון וואס איך וויל, איך גיי דיר נאר נישט וויי טון, אבער ס'מוזען זיין מענטשן וואס זאלן וועלן אמאל הערן דאס. צו ס'איז אמת צו נישט, ווען דער וויזשניצער רבי נאך הונדערט און צוואנציג וועט צומאכען די אויגען גייען זיין מענטשען וואס זאלען עס וועלען הערען דעמאלטס זאל איך עס קענען לאזען הערען ווייל דעמאלטס האט דער מענטש נישט מורא פאר זיין געסטראשעכטס ווייל ווי איינער האט מיר מסביר געווען ווען דער וויזשניצער רבי איז צוזאמגעפאלען אין די מקווה פרייטאג נאכמיטאג האבען זיך געעפענט פערצען לאו אפיסעס אין מאנסי מען זאל שוין זעהן וועגען די וויל און די צוואה ווייל זיי רייסען זיך דאך ארום. און ער האט מיר אויך מסביר געווען אז פרייטאג צונאכטס צו לכי נרננה גייט מען אריין קומען מיט מאשין גאנס און מיט טענקס, מען גייט זיך הרג'נען און רייסן, נו עס איז דאך וויזשניץ סוף כל סוף, עס איז ריכטיג מארמאראש, עניוועי איז דעמאלטס עט עס נישט נאר מען וועט עס נישט וועלן הערן, נאר פארקערט יעדער וועט טאקע וועלן וויסן וואס דא גייט פאר. כ'האב געהאט מיט דעם מענדעלע, ר' משה'לעס מענדעלע, דער ישועות משה'ס זון, ער האט אמאל צוגעגנב'עט צוואנציג צו דרייסיג טויזענט דאללער פון א מקווה פאנד וואס איז בני ברק האט געטראפן א קוואל דא אין מאנסי, קוואל, איך האב עס אויפגעארבעט פאר א קוואל, ס'איז די איינציגע מענער מקווה וואס איז דא א קוואל, פרויען איז דא אפאר קוועלער אויך ווייניג אבער עס איז די איינציגע וואס זיי האבן א קוואל, סקווער האט פאר די פרויען אויך געהאט, היינט ווייס איך נישט צו זיי נוצן מיין מקווה פון מי גשמים ווייל די נייע נאכנישט פערטיג קען איך מיך נישט אויס. טאהש האט א קוואל מקווה, מאנטריאל דא מערערע קוואל מקווה'ס, אבער מענער האבן נישט קיין קוואל מקווה, יעצט ס'ווערט געברענגט אין יעבץ אנפאנג אין סידור, ווען א מאן טובל'ט זיך צו קרי אין א קוואל איז ער זוכה צו אריכות ימים, אונז לויפן מיר אלץ ארום מען וויל לאנג לעבן אריכות ימים סגולות, טובל דיך אין א קוואל מקווה נאך קרי עסטו זוכה זיין צו אריכות ימים, מען מיינט נישט נאך קרי פארן דאווענען דאס איז דאך טובל'ען, און דאס איז די איינציגע קוואל מקווה וואס וואלט געווען פאר מענער, געגאנגען דער מענדל. דער קולט, און ער האט צוגענומען דאס געלט ווייל זיין טאטע איז געקומען דעמאלטס און ער האט זיך דאך געפילט אז ער גייט ווערן רבי האט ער געוואלט מאכן א געוואלדיגע הכנסת ספר תורה און ער האט צוגענומען דאס גאנצע געלט. עניוועי, למעשה האב איך אים געבעטן ער זאל עס נישט טון אבער ער האט נישט געפאלגט, ער האט דאך געוואוסט ער גייט זיין רבי, ער גייט זיין אלקינו ואלקי אבותינו. למעשה האט זיך דער מקווה קיינמאל נישט געענדיגט, ס'איז געבליבן אינמיטן ווייל ס'איז נישט געווען קיין געלט, דער וואס האט געגעבן די געלט האט געהייסן הרב אברהם איילענדער. עליו השלום האט געזאגט ער געט נישט קיין געלט מער ווייל מען האט פארטאכלעוועט די געלט, ס'איז נישט קיין חילוק די אלעס איז ס'איז פאליטיקס, אונטערשטע שורה, דער מקווה איז קיינמאל נישט געבויט געווארן, האב איך אים געשריבן א בריוו דעמאלטס זאלסט וויסן, די גמרא זאגט פארוואס איז מען מושח א קעניג איז מען זאלבט מען אים ביי ביי מעיין, מען האט דאך געזאלבט ביי אלע מלכי ישראל האט מען דאך געזאלבט דארטן ביים מי שילוח, זאגט די גמרא כדי שתמשך מלכותם לעד. א קוואל ציעט זיך אויף אייביג, ווינטשט מען אים אז זיין מלכות זאל זיך ציען אויף אייביג. בקיצור האב איך אים געזאגט אזוי, מענדל דו האסט צעווארפן א קוואל מקווה, דו וועסט קיינמאל קיין רעבע נישט זיין. ניין דו העסט נישט זיין. און איך האב אים געזאגט נאך מער, איי ס'איז דא א ברכה פון ר' וועלוול טשערנאסטראוו, וויזשניץ זאל זיך ציען ביז משיח קומט, האב איך געזאגט, עס מוז דאך נישט זיין אז דו העסט זיין רעבע. און דאס איז געווען ס'איז ארויס טויזענטע בריוון זיי די וויזשניצער האבן געמאכט קאפיס, ס'איז געווען א דזשאוק, כ'בין אמאל געקומען דארטן און ווען מ'האט שוין צוריק גענומען סרולן און קלאמפישן איז יעדער צוגעקומען אה קוק דו זעסט דעם בריוו וואס דו האסט געשריבן מיט פינעף זעקס יאר צוריק? די בריוו איז געווען א יקר המציאות יעדער האט געמאכט קאפיס דערפון, wow! די זעלבע דא אויך, עס וועט קומען אמאל ווען ס'וועט זיין א יקר המציאות געוואויר ווערן וואסערע א נואף ישראל האגער איז, ישראל האגער דאס איז ר' מאטעלע, און נאכדעם האט מען געסטראשעט זיינע קינדער ר' מאטעלע האט לאזן רופן דעם טאטן ר' מאטעלע, זיין טאטע האט נישט מיט וויזשניץ גארנישט ער עקלט זיך ווען ער הערט דאס ווארט וויזשניץ, כאטשיג ער האט אויפגעצויגן די קינדער וויזשניץ ווייל ער איז וויזשניץ, אבער אויב ישראל האט אים דאס געקענט אפערן ווען ער איז געווען א חתן. שווער געטראפן א שידוך, ער איז נישט געווען קיין זיבעצן יאר, ער איז שוין געווען א בחור וואס מען קען זאגן אז ער האט שוין געוואוסט וואס דאס הייסט חתונה האבן מיט אלעם, איז שוין געווען א בחור אין די יארן. און דער חזר אפערט אים סעקס, דאס איז אזא שמוץ, איטס אנבעליוועבל, דעטס נאט די פלעיס וועיר טו דו איט. סא זאגט יענער, פון דעם אז די רבי האט מיך גערופן האב איך נישט קיין מורא, איך לאך מיך אויס. פארקערט ער זאגט קענסט עס ארויף לייגן אן מיין נאמען אויב דער רבי וועט מיך טאקע לאזן רופן וואס ער וועט מיך נישט לאזן רופן ווייל ביים רבי ביי זיינע קינדער טאר מען גארנישט טון זיינע קינדער מעגן אלעס זאגט ער יענקל אקס האט אים געהאלפן שאפן געלט פארן בילדינג פאר אהרנ'ען אין מאנטריאל האט ער אים נאכדעם נישט געוואלט באצאלן האט דער רבי געזאגט קודם שרייב איבער דעם דיד אויף זיין נאמען איי וואס עפעס גיין אין דין תורה מ'האט זיך עפעס פארגליכן? איך בין בכלל ברוגז אז יענקל אקס איז געגאנגען נעמען פון ארעמע אינגעלייט געלט פאר א בית מדרש בשעת ער האט באקומען קאמישען ווען ער האט א ריזיגע פלייש פעקטארי אין מאנטריאל אבער דאס איז ביטווין הים און די יו נאו און דעם רבונו של עולם אבער אזוי געגאנגען ר' מאטל האט עס אים צוגענומען שפעטער האט אים דער אייבישטער געוויזן מאטעלע ביסט נאכנישט אלוקינו ואלוקי אבותינו איך פיהר די וועלט דער אייבישטער פיהרט די וועלט. זיי האבן נישט באצאלט עפעס א סומע איך ווייס מיט א שכן זיי האבן געדארפט באצאלן צוויי מיליאן דאלער צו וויפל און די פייפס וואס איך האב געמאכט דארט די מקווה זיי האבן דאך מיך ארויסגעווארפן אן א פארוואס ווייל איך רעד אויפן הייליגן צדיק האבן זיי איינמאל פארגעסן ארויסצונעמען די וואסער און אלע פייפס האבן געפלאצט די גאנצע ארבעט איז געגאנגען לטמיון צו ווייזן פאר ר' מאטעלע אז ער איז נאך נישט אלוקינו ואלוקי אבותינו חסידים די בהמות זאגן

וועסטו שוין כאפן דיינס. זיי זענען אזוי ווי יעדער. א קאסטומער פונקט ווי יעדער. דיך איבערלייגן און אריין קנאקען דיר. האסט געקענט דען אויפשטעלן אזא שיין חסידות. האסט אויפגעשטעלט פאר דיר א קאמפעני, א פירמע, און פאר דיינע קינדער. און דאס זענען די גרעסטע נייאפים. די האגערס, דעם רעבינס קינדער, אפאר פון זיי, און אפאר אייניקלעך, די גרעסטע נייאפים, די גרעסטע גנבים פון געלט, עי קעי פאליסיס, אלעס. קאם אן! ער איז נישט מוחל ביי זיי במילא, ביי זיי האסטו ברוך השם געהאט, במילא ווייס איך נאכנישט ווי דאס טוט אנקומען, דער גרויסער ר' אליעזר הגדול זאגט שיש שני דרכים, מען ווייסט נאכנישט אויף וועלעכן וועג מען וועט אים טראגן, סאו וויל איך נאכאמאל זאגן רבותי איך האב עס אויף א טעיפ, ס'איז אוועק געלייגט, ווי יענער פארציילט מיר די מעשה וואס איז געשען אין תשמ"ב וואס סרול האגער האט אים געאפערט ער גייט אים ווייזן, וואס מען טוט ווען מען האט חתונה, און ער גייט אים בפועל ממש ווייזן, איך ווייס נאר נישט אויף וועם ער האט געוואלט ווייזן, ס'איז דאך נישט געווען דארטן קיין פרוי, א חזיר פון די ערשטע קלאס, עניוועי איך צי נישט צוריק, איך זאג ענק איך האב עס, יא, אז ר' מאטעלע וויל עס הערן, איך לאז עס אים הערן, איך קען עס ארויף לייגן אויפן האטליין אז ער וויל, נאר נאכדעם ווען זיי גייען שלאגן יענעמס קינדער און זיי מוזן ארויס ווארפן יענעמס אייניקלעך פון וויזשניץ, עט זיין א פראבלעם, אבער איך זאג ענק נאכאמאל, רבותי איך שעם מיך נישט דערמיט, כ'קען עס נישט ארויפלייגן ווייל איך קען נישט יענעם אונטערברענגען, אבער איך האב א טעיפ ווי ער דערציילט מיר גרעפיקלי די מעשה וויאזוי סרול האט אים געאפערט ער גייט אים ווייזן וואס מען טוט נאך די חתונה, ער גייט אים יענער האט זיך אויפגעכאפט און האט געזאגט אנטשולדיגט איך גיי ארויס איך בין נישט דא מער, און זיי האבן געהערט אז כ'האב עס געזאגט אויפן האטליין און זיי זענען גראד נאכגעלאפן יענעמס קינדער זיי ווייסן דאס נישט גוט פארן דא. און איך קען בעשטיין ר' מאטעלע זאל מיך לאזן רופן. שוין צען יאר וואס איך וויל אים אריינגיין זאגן וואס פאר א שייגעץ שרול האגער איז, און איך זאג ענק נאך א זאך, איך האב געשריבן בריוון, און געווענטליך רעאגירט ער אויף די בריוון, ער האט נישט רעאגירט ווייל זיי האבן אים שוין אויסגעלערנט, דער אלטער מיינט נעבעך אז זיי געבן אים אלע בריוון פאר זיי האבן עס באקוקט, ווען זיי זעען א בריוו וואס זיי ווייסן נישט פון וועם ס'קומט מאכן זיי זיכער זיי לייגן עס לעבן א לייט און זיי קוקן ווער ס'האט עס געשיקט. יא, ער רעדט זיך נעבעך איין אז שרול האגער איז זיין דער בעסטער זון, ער דארף אים איבערנעמען. עניוועי, יעצט וועמיר גיין אביסל ווייטער. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך. ס'האט מיך אפגעקאלט איינער וואס דאווענט אין דזשיבאער בית מדרש אין מאנטריאל אז דעם שבת איז געווען עפעס א חזיר וואס ער האט נאכגעגראבט נאך א יונגל. ער איז ארויס. יונגל איז ארויס פון שול איז ער אים נאכגעגאנגען ער האט געזעהן דאס יונגל. יעדער ווייסט דאך שוין היינט וואס דא גייט פאר. ס'איז דאך שוין נישט קיין סיקרעט. ס'איז שוין אויסגעלערנט אלע קינדער ברוך השם. קיצור האט ער אים. גענומען זיך שרייען, ער האט געזען ער קען נישט פון אים פטור ווערן, האט ער זיך גענומען שרייען אויף אים, האט אים געזאגט אזוי, ר' איד, טאמער דו'סט מיר נאכגיין, וועל איך מוצאי שבת צוקאלן נחום ראזענבערג און מען וועט דיך ארויפלייגן אויפן האטליין, דו חזיר דו לויפסט נישט נאך קיין בחורים. פרעג איך יענעם ווי אלט איז דעס אינגעל געווען, זאגט ער נאכנישט קיין צוועלף יאר. און עטס האטס געוואלט קויפן פון הערשל קלאר, און מיילעך שטערן, מיט נאך אפאר משוגעים, מיט אַכט און דרײַסיק בהמות רבנים וואס זיי פאלן ווי די דאמינאוס, אז דאס איז גאר מיין נבלות וואס איך לערן מיט די בחורים, דו ווייסט וואס די. דו ווייסט וויפיל קינדער זענען ניצול געווארן ממוות לחיים? נישט יעדער קאלט מיך אפ, און ביי אסאך מענטשן האבן זיי עס נישט געהערט דירעקט פון מיר נאר פון די אנדערע חברים מיט אנדערע מלמדים, מלמדים רעדן היינט אפן, סאו די אַכט און דרײַסיק גדולים ווייסט אויף אזאלכע גדולים מאכט מען אן אשר יצר, אפשר דאס אויך נישט זענען אפילו דאס נישט ווערט. נאכדעם האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך זייער וויכטיג, איך האב געהאט אן אינטערוויו אויף א וועלטס בארימטן רעדיא סטעישן וואס זיי האבן צוטוהן נאר מיט טשיילד, פראטעקשן און כ'האב גערעדט א שעה צייט, מען האלט אין איין קולן פון ארץ ישראל, ווייל כ'האב גערעדט וועגן זשופניק'ס געי בעט, כ'רוף דאס נישט קיין שוויץ-באד איך רוף עס א געי בעט וואס דער גרויסער געי, פרא געי, מיסטער עד קאטש האט צוגעשפארט אין מאנהעטן, די אלע געי בעטס דאס האמיר אונז ברוך השם אין ירושלים, אונז שעמער זיך נישט פאר קיינעם. כ'האב זיי צולייגט וואס דארט גייט פאר, כ'האב דערציילט וואס כ'האב אליין געזעהן, און כ'האב גענומען פיקטשערס ווי אן אלטער זיבעציג יעריגער איד האט געמאכט משכב זכר מיט א זיבן יעריג יונגל, כ'האב געקאלט זיין טאטן, כ'האב אים אריבערגערופן, כ'האב געזאגט גיי שוין מיט אים צום דאקטער, און ס'איז געווען א ישיבת בית דין און מ'האט עס צוגעשפארט, ר' מאיר איז געשטארבן האט מען עס געעפנט. האב איך באקומען מסתם פֿופֿצן קאלס ביז יעצט, פארוואס האסטו געדארפט פארשעמען כלל ישראל, פארוואס האסטו דאס געדארפט טון? פרעג איך יעדן איינעם, קודם כל ווי מעגסטו דאס אלעס הערן? ס'איז דאך אויף די טמא'נע כלי? וויאזוי? איך איך האב געמיינט אז יעדער איינער האט האט האט ארויסגעווארפן די טמא'נע טעלעפאנס? ס'איז דאך אלעס אויפן טמא'נע כלי, אפילו וואס איז געזאגט אויף מיין אינטערנעט קען מען נישט הערן נאר אויף א טרייפענעם פאון, אויף א כשר'ן פאון קען מען עס נישט הערן, ווייל איך בין נישט מכשיר צו זיין א משכב זכור'ניק און זיי זענען יא מכשיר, סאו במילא קען מען עס נישט הערן ביי מיר. עניוועי. און נאכדעם פרעג איך יענעם וואס ס'הארט דיך אזוי ווייט דער חילול השם? וואס האט דיך נישט געהארט אז מ'האט גענומען קינדער און אומגליקליך געמאכט? וויאזוי האבן זיי אויפגעהערט? וויאזוי האבן זיי זיך אונטערגעגעבן דעמאלטס בית דין? נאר איך האב זיי געזאגט, איך שטעל ארויס צעטליך אין ירושלים ווער ס'איז א פגוע פון זשופניק'ס מקווה און פון זשופניק'ס שוויץ זאל קומען אין דעם און דעם אפיס, און דאס האבן זיי מורא געהאט ווייל יעדעס צווייטע יונגל, היינט זענען שוין זיידעס, סרח זענען אלע דארטן געווארן פגועים? סאו איך וויל פארשטיין, דאס אלעס איז נישט געווען א פראבלעם נאר ווייל דער גוי ווייסט? און נאכדעם איז דא נאך א זאך, אונזער הייליגער רבי האט דאך אויך דאס זעלבע געטון, ער איז געגאנגען זאגן די גוים אז ס'איז דא אידן וואס ווילן נישט האלטן די תורה, און מיט דעם מאכט מען פארקערט, נישט דאס איז דער חילול השם, דאס נעמט אוועק דעם חילול השם, סאו וואס איז יעצט געווארן ווייל כ'האב גערעדט פון זשופניק שוויץ? פארוואס? ווייל דאס איז ענקער רעוועניו, דאס איז די פארטאלע פאר די ירושלימער קרוקס, פאר די דאווידאוויטשעס מיט די עדה החרדית. איך זאג ענק בעסער, איך גיי ארויפלייגן יעצט אויף מיין בלאג, ס'קומט אריין אין טויזענטער מענטשן, און איך גיי עס ארומשיקן איבער די גאנצע אמעריקע, דעם הכשר פון די עדה החרדית, זאל קיינער נישט נוצן, כ'וועל ארויפשטעלן ענקער לאוגו, ווייל עטץ פראמאוטס משכב זכר, ר' מאיר בראנדסדארפער מיט נאך צוויי דיינים האבן אונטערגעשריבן מ'זאל עס צושפארן, ס'איז געווען צוגעשפארט, נאכדעם האט מען עס געעפנט, פארוואס ווייל עטץ זענט שטערקער פון די דיינים, איך'ל ענק ווייזן איך בין שטערקער פונעם בית דין. עס גייט ארויסגיין אזוי ווי ס'איז דא היינט אין אמעריקע און ס'איז דא אין יוראפ אז די אלע פראדוקטן פון ארץ ישראל וואס זיי קומען פון די שטחים וואס דאס איז דאך נישט ליגעל לויט די יו ען אז זיי זאלן דארט זיין ווייל די יו ען האט דאך געהייסן מ'זאל צוריק גיין צו די שטח פון נײַנצן פֿארטי סעווען געבן ס'מוז דארט שטיין ארויפגעלייגט אזוי האבן זיי געפעסט עטליכע געזעצן די יוראפיען קאמאנוועלט די אי סי אז מ'מוז עס ארויפשטעלן דאס קומט פון די שטחים ממילא העט מען עס נישט קויפן און ס'האט זיי אונטערגעבראכן מיליאנען דאלער. די זעלבע גיי איך טון יעצט מיט די עדה, ווער ס'וויל קויפן פון די עדה פראדוקטן, פראמאוט משכב זכר, ער פראמאוט אז מ'זאל קענען און מ'זאל טון משכב זכר, דעטס איט, עטס וועט ענק אויסלערנען, ענקער סיסטעם ווי עטס האטס געארבעט די לעצטע פופציג זעכציג יאהר ארבעט מיר אונז היינט, די זעלבע סיסטעם, אונטערצוברעכן דארט ווי די טאש טוט וויי, דארטן וועט עטס ענק ברעכן, עטס וועט פאלן אויף די נאז, קאלט יעדער אן וואס עפעס האסטו ארויפגעלייגט פארוואס דארף דער גוי וויסן, זאג יעדן איינעם, פרעגן סאטמאר רב פארוואס. נאך דעם דברי יואל פארוואס מ'האט געמוזט גיין פראטעסטירן קעגן גיוס בנות ניתוחי מתים, ווייל אבוויעסלי אנדערש האט עטס נישט געוואלט הערן. ווי איך בין דארט געווען אין ירושלים איך האב געזאגט פאר רבי מאיר בראנדסדארפער וואס ס'גייט פאר, און כ'האב געהאט פיר פיקטשערס ווי דער איד מאכט משכב זכור מיטן יונגל, צו מאכן די פיקטשערס קען מען אויך גיין אין דזשעיל, ווען כ'האב עס דעוועלאפט האט מען מיך געוואלט איינזעצן, נאר דער דעוועלאפער האט אפגעקאלט רבי מאיר, כ'האב אים געזאגט ליסן ס'גייט זיין ישיבת בית דין און מ'מוז עס האבן, האט ער אפגעקאלט רבי מאיר צו ס'איז אמת, זאגט ער געב אים די פיקטשערס. ווען נישט קען איך גיין זיצן, דאס הייסט טשיילד פאנאגרעפי, קומט דארטן אן דארטן דאווידאוויטש און ער געהאט צוויי עדות פון משמרת הצניעות, הער אז דעם פרייטאג ווען איך זאג איך בין געווען דא אין שוויץ איז געשען גאר אן אנדערע מעשה, איך בין געגאנגען מיט א אשת איש אין ירושלים מיט א שייטל ביז צו שאלדערס לענט, קאם אן דאווידאוויטש דו האסט א פראבלעם פארוואס איך האב עס געזאגט פאר א גויאישן סטעישן? ס'וועט נישט זיין איין סטעישן וואס וועט עס נישט הערן. כ'על דיר אויסזאגן א סוד, דער סטעישן האט זיך אויכעט אנגעקאלט אז ס'איז דא אן אינטערנעט סייט, א צייטונג וואס גייט ארום נאר אויפן אינטערנעט, ס'הייסט די VISE, און איך האב עס פאר זיי געזאגט, און איך האב, מיך האט שוין אראפגערופן די fbi ווייל איך טענה אז מען דארף צושפארן די מקווה'ס, האט ער מיר געוויזן אין א דריטן צייטונג וואס זיי האבן עס נאכגעשריבן מיט די פיקטשערס מיט אלעם וואס ס'גייט פאר אין א מקווה, האבן זיי עס נאכגעשריבן פון ווייס צייטונג, דאס איז דאס. Wow! יו גאנע קלאוז דאון דעט בעד? נאכדעם קאלט מיך איינער אפ און פרעגט מיך א רב, ער זאגט וואס הייסט א חוצפה? איר גייט באשמוצן ירושלים? א זאך וואס איז געשען זיבן יאר צוריק, זאג איך ר' איד, ס'איז כמעט נישט דא א וואך וואס מ'קאלט מיך נישט אן, פאר פיר פינף וואכן צוריק האט מיך אפגעקאלט א בחור אז ער איז געגאנגען דארט אין שוויץ און עפעס א ספרדישע חיה האט אים אנגעכאפט ביי דעם אות ברית קודש און ער שרייט אים נו תעזוב אותי, יענער האט נישט אפגעלאזט, א ספרדישע חיה. זיי מעגן? זיי מעגן האבן צוויי ווייבער? זעהט אויס רבינו גרשום האט געוויסט זיי זענען האט בלאדעד חברה. כ'מיין נישט חלילה פוגע צו זיין ביי די ספרדים, כ'זאג עס נאר סארקעסטיקלי. און פאריגע וואך קאלט מיך אן איינער, ר' נחום איך בין א מירער בחור איך ווייס נישט ווי גערעכט איר זענט מען טאר נישט דארט אריין גיין פרעג איך וואס איז געשעהן איז דארט איינער געקומען פון אונטן האט אים פראבירט אריין צו שטופן נה נה נה נה רבותי דאונט פול יור סעלווס דאונט קיד יור סעלווס דאס איז דער פתח פון גיהנום סאו ער וויל זיך נישט בייגן איך וויל מיך אויך נישט בייגן. ס' האט איין ברירה ווילסט שיסן קום שיס ס' האט שוין געטרייט דא אין אמעריקע האט מען שוין געטרייט באט דאס גייט אנהאלטן ביז מען וועט עס צושפארן.
בלי נדר. ס' האט מיר אויך איינער פארציילט אז דארט אויבן איז דא פרייוועט מקווה'ס מען האט אמאל גענוצט פאר פרוי מקווה'ס ס'האט געטראפט איך האב געזאגט ר' מאיר אז מען זאל עס נישט נוצן מער און ר' מאיר האט מסכים געווען ס'איז דא איינער וויינבערגער איך מיין ער האט די מילך גאלדען פלאו האט געבויעט נייע צימער מיט נייע מקווה'ס ס'איז ס'איז א מחיה. איז דארט אויבן געבליבן די קליינע מקווה'ס פאר מענטשן וואס ס'פעלט צו הענט און פיס. אזא קריפל עס שעמט זיך צו גיין אין די מקווה אן א הענט צו אן א פיס, און ס'האט מען דאס איבערגעלאזט. האט מיר געזאגט איינער א ירושלימ'ער, זאגט ער מיר ר' נחום, יעדע וואך האב איך געהאט א חבר אונז האמער באצאלט די צען שקל וויפיל ס'האט געקאסט, און אונז זעמער ביידע געזעסן און זיך געווייקט דארטן. אומגעשטערט א שעה צוויי. דאס מעג זיין אין ירושלים? און ער ווערט נאך ברוגז פארוואס איך האב געזאגט פאר די גויים. כ'וועל דיר זאגן פארוואס, ווייל כ'האב גערעדט צו די אידן האב איך גערעדט צום לאמפ. און היינט וואס כ'בין נאך אין חרם עניוועי וועט דאך קיין שום רב זיך נישט אראפזעצן מיט מיר. ער טאר דאך נישט שטיין אין מיינע ד' אמות. ס'איז איינע פון די גוטע זאכן גראד ווייל ווען נישט וואלט מען זיך געטאטשט. ס'זענען דאך טאטשערס די רוב רבנים. ס'זענען דאך משבת לשבת אידן. זיי זענען דאך הייליג. זיי שפילן דאך די האולי מאולי. אבער על כל פנים אז איך רעד צו אידן און מ'הערט נישט. זאל איך גיין צו די גוים? יונה הנביא, יונה בן אמיתי, האט גערעדט צו די אידן אין ירושלים, האט זיך אים אויסגעלאכט, איז ער געגאנגען רעדן צו די גוים אין נינוה, און אלע האבן תשובה געטון, און אונז דארף מען דאס זאגן יעדן יום כיפור, מעורר צו זיין, אונז זאל מען כאטש זיין וויפיל דער גוי אין נינוה, עניוועי, רעגטס ענק נישט, ס'איז א מלחמה לה' בעמלק, און דער אייבערשטער וועט שוין העלפן, כי מחה אמחה, דער אייבערשטער וועט ענק אויסמעקן וואס דארטן גייט פאר, האב גערעדט וועגן די אלע בחורים וואס זיי דינגען זיך דארט דירות, וואס דארט גייט פאר. ענדליך איז שוין דא יעצט א קאמיטעי וואס זיי האבן עס דערהערט, און מען לאזט שוין נישט נאר ס'גייט דורך א קאמיטעי, ס'הייסט יענער ווייסט וואס דו האסט אין דיין סוטקעיס, ער ווייסט אז דו האסט שמוציגע מאוויס צו וואס, קאמאן סטאפ יור נאנסענס. די גאנצע ישיבת מיר דארף א גרויסן תיקון דארטן, ס'דא ס'דא פיינע ס'דא עטליכענע וואס זיי פירן דארמעטאריס און זיי געבן אבאכט, ס'גוט, מאך נישט אוועק ישיבת מיר. און איך זאל נישט האבן צו טון דא מיט די אלע חזירים, וואלט איך מיך אליין דארט באזעצט לערנען, איך בין דארט אריין געגאנגען, איך האב געזען ווי אזוי מען לערנט דארט, און כ'האב ממש, איך האב אויפגעלעבט, כ'האב מיך דערמאנט ווען איך בין געווען אלט פֿופֿצן זעכצן יאר, איך וואלט מיך אליין דארט באזעצט לערנען שיינע סוגיות, נאר עריות האבן זיך אריינגעכאפט די פעדעפיילס, עניוועי, יעצט מיר גייען ווייטער. שרייבט מיר איינער אריין ער גייט חתונה האבן, שרייבט ער מיר אריין אזוי, אז מיין ווייב וועט מיך פרעגן וואס כ'האב אויפגעטון די בחור'ישע יארן וועל איך זאגן איך האב אויסגעהערט נחום ראזענבערג, זי'ט פרעגן וואס זאגט ער, זאגט ער אזוי, וועיק אפ ענד סמעל די קאפי, ווי ניד טו עדיוקעיט יו טו אן איי קיו אף פארטי, ווי ניד א קלין קאמיוניטי, ווי אלסא העוו טו בי קאנסטראקטיוו, ביי העווינג א האטליין אין אייאווא פראם א בונקער אין אפגאניסטאן, מיט א מקווה, בטלית.

אבער איז דאך דא צווישן ענק תלמידי חכמים. עניוועי. דאס איז געווען אן אימערדזשענסי. ס'איז דא א שיעור פון די וואך בערך צוויי און א האלב שעה. געסט ליין. האטס מיר א פרייליכן שבת. שבת קודש פרשת וארא.